דאס איז שיעור ג' פון קדיש, מען האט קובע געווען אז מען זאל זאגן עלף חדשים קדיש, פארוואס? ווייל משפט רשעים בגיהנם איז י"ב חודש, אזוי שטייט אין מסכת עדיות סוף פרק ב', אבער אזוי ווי א מענטש וויל דאך נישט טראכטן אז זיין טאטע איז חלילה געווען א רשע, האט מען עס פארקערצערט אויף עלף חדשים. אזוי ווערט געברענגט אין שאלות ותשובות הר"ם קירבו, און דרכי משה, יורה דעה סימן שע"ו. יעצט וועל איך ענק פארציילן אביסל מעשה'ס וועגן דעם ענין פון קדיש. א מענטש איז געשטארבן און נאך אפאר טעג איז ער געקומען צו זיין זון אין חלום און ער האט אים געפרעגט, פארוואס זאגסטו נישט קיין קדיש פאר מיר? דו ביסט דאך מיין זון! איך בין דיין טאטע און דו ביסט מיין זון! געהאלטן ס'א געלעכטער, ער האט געוואוסט ווער זיין טאטע איז, ער האט געוואוסט ווער זיין זון איז. עניוועי, צווייטע נאכט איז ער נאכאמאל געקומען, ער האט אים די זעלבע געזאגט און ער האט זיך נישט וויסנדיג געמאכט. האט ער געזאגט ס'איז דער פסוק וחלומות השוא ידברו, אז די חלומות זאגן פאלש, שוין. דריטן טאג איז ער געקומען נאכאמאל, האט אים געזאגט אזוי הער מיך אויס אויב דו וועסט נישט אנהייבן צו זאגן קדיש איז ביטער וועט זיין דיין סוף. ער האט זיך אויפגעוועקט און ער האט געזען אין חלום דאס נאך אמאל. איז ער געגאנגען און האט עס פארציילט פאר זיין טאטן און זיין טאטע איז געווען דער רב. ער האט א לעבעדיגן טאטן דא קומט איינער זאגן אז ער איז גאר זיין טאטע און ער איז געשטארבן. איז דער רב וואס ער האט געהאלטן אים פאר זיין טאטן האט אים געזאגט. לאך דיך אויס פון די חלומות, גיי עס מיט פרייליכקייט דיין ברויט און פארטיג. פערדן טאג קומט דער זעלבער בעל החלום נאכאמאל, און ער זאגט אים, כ'ווייס נישט וואס דו ווידערשפעניגסט מיך, איך האלט דיר אין איין זאגן זאלסט זאגן קדיש נאך מיר, און. טאָמער וועסט יעצט נישט אָנהייבן צו זאָגן קדיש, וועל איך דיך דערווערגן! איצט האָט זיך שוין זייער דערשראָקן, ער איז געגאַנגען ס'דערציילט נאָכאַמאָל פאַר זיין טאַטן, און ער איז געגאַנגען צום רב, און דער רב האָט געזען, אַז עפּעס איז דאָ דאָ יש דברים בגו, האָט ער גערופן דער רב די פרוי פון דעם נפטר, די, וואָס ס'קומט אין חלום צום זון, און. ער האט געפרעגט די פרוי זאל אים מסביר זיין פונקטליך וואס דא גייט פאר אז איר מאן קומט פון יענע וועלט אין חלום און ער זאגט אז דער זון זאל זאגן קדיש. קיצור, די פרוי האט קודם געקעקעט, זי האט נישט געוואוסט וויאזוי זי זאל עס פארציילן, האט זי געזאגט כ'וועל זאגן דעם אמת, האט מיר געגעבן צו זייגן דאס קינד, די רעביצין האט מיר געגעבן איך זאל זייגן דאס קינד דרייסיג יאר צוריק און איך האב דאך אויך געהאט א קינד, איך האב זיי ביידע געלייגט לעבן מיר אין בעט, ביינאכט האב איך זיך ארויפגערוקט נעבעך ביי מיסטעיק אויף די רעביצינ'ס, געהארגעט, מורא געהאט פאר די רעביצין, ס'וואלט דאך געווען א טומל אין שטאט, געקלערט ווייסטע וואס, איך וועל טוישן די קינדער, איך וועל נעמען דאס טויטע קינד און איך וועל געבן פאר איר די לעבעדיגע קינד, אזוי איז געווען, זי האט אויפגעהאדעוועט דאס לעבעדיגע קינד, נישט וויסענדיג אז דאס איז נישט איר זון, דער נפטר וואס ער קומט אז מען זאל זאגן קדיש נאך אים איז הונדערט פראצענט גערעכט, יעצט מען דארף אריינטראכטן אויף ארויסצונעמען א קינד פון די חזקה, האט אסאך נפקא מינות, יבום חליצה, ירושה, איינער איז א כהן, ס'איז נוגע צום דין, אבער איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם, אבער פון די מעשה קענסטו זעהן ווי שטארק ס'איז וויכטיג אז מען זאל זאגן קדיש נאך א מענטש וואס ער איז געשטארבן, פארוואס? ווייל דאס איז א זאך וואס דאס איז זייער א הויעכע זאך און טויטע פאדערן דאס פון די לעבעדיגע. יעצט אין ספר מועד כל חי שרייבט ער אז אין יאהר תרס ח איז געקומען א שאלה, פארן גרויסן גאון פון הרובישאוו, אלע צייטונגען זענען געווען פול פון די מעשה, אפילו די גויאישע, אויכעט אין ילקוט יוסף חלק יורה דעה סימן קצד, שטייט וועגן די חלומות, אין פרשת מקץ ויזכור יוסף את החלומות, אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט פון דעם, און דער ארי הקדוש זאגט אז א גוטן חלום זאל מען פארציילן, ווייל מען זאל עס געדענקען. רש י מסכת סנהדרין דף מ ד עמוד ב', אויכעט אין די הקדמה פון ספר שאלות ותשובות מן השמים, און אויף צוויי פלעצער עמוד ק ס ו, און אויך דארטן הערה נײַן און זעכציק. געווען א יונגעל וואס ער פלעגט זיך אלץ אויפוועקן נעבעך אינמיטן די נאכט, און ער פלעגט זיך צושטעלן צום עמוד, און געזאגט קדיש, און ער האט א ביסל געדאווענט, מען האט דערקענט עפעס אז עפעס קאכט אין אים. איינמאל האט אים איינער געפרעגט וואס קאכסטו אזוי מיט דעם קדיש אינמיטן די נאכט, זאגט ער ווען מיין טאטע איז געשטארבן פון הונגער בין איך געגאנגען צו פיס זעכצן קילאמעטער, דאס הייסט צען מייל, צען מייל, וואן פוינט סיקס קילאמעטער איז א מייל, אין די שטאט וואו ס'איז געקומען די פליטים, דארטן האב איך איינגעבעטן ביי איינעם א טלית און אין דעם האב איך איינגעוויקלט מיין טאטן. האב אים באגראבן, און דאס איז געווען אינמיטן די נאכט, און בין זייער דערשראקן, און כ'האב אליינס אראפגענידערט מיין טאטן אין קבר אריין, כ'האב געזאגט דעמאלטס א קדיש אויף זיין קבר, קיינער נישט דארט געווען, נאר די גאנצע אטמאספעיר וויאזוי ס'איז צוגעגאנגען, געגאנגען, געלאפן און אים געטראפן טויט, און געטון וואס מ'האט געדארפט. האט אריינגעמאכט א דענט אין מיין נפש, אזוי ווי איך האב דעמאלטס געזאגט דעם קדיש מיט א גרויס התלהבות האלט איך נאך אין איין זאגן קדיש נאך און נאך און נאך און נאך. דאס שטייט אין ספר דמעות פעידזש עיטי פייוו. יעצט וויל איך דערציילן דא א קונטרס, ב' ניסן תש ט, פון ר' יוסף יצחק פון פריעריגן רעבנס, ווער? שרייבט ער דארט אזוי, ס'דא א מעשה באריכות אז ס'געווען צדיקים נסתרים איבעראל, ס'ידוע ר' מנחם נחום טשערנאבלער פלעגט פיטערן די אלע צדיקים נסתרים, קיצור איז געווען דארטן צדיקים באהאלטענע אין די שטאט בראד, דא זענען געגאנגען נאך ווייטער, יעדער האט זיך געזוכט א פלאץ זיך וואו צו באזעצן, ווען איינער פון די מענטשן, דער האט אויך דארט געוואוינט, אבער נישט געווען קיין תלמיד חכם, אבער ער פלעגט מעורר זיין צו זאגן תהלים און אהבת ישראל און אזוי ווייטער, קיצור, ער האט געשלעפט גרויסן לאסט, א זאק פון מעל אויף זיין אקסל, צוריסענע קליידער, האלצערנע שיך, די אויגן, פאר דארקייט, האבן אים ארויסגעשטעקט אביסל, פנים איז געווען אזוי ווייס ווי קאלעך, און ס'איז געווען נאס פון שווייס. ציילט דער הייליגער בעל שם טוב, די מעשה פארציילט דער רב יוסף יצחק שנייערסאן אז דער בעל שם האט פארציילט, העכער זיין קאפ האב איך געזען א ליכטיגקייט, א גרויסן ליכטיגקייט וואס דאס לייכט ארויף ביז אין הימל ארויף, כ'האב נאך אזא ליכטיגקייט קיינמאל אין מיין לעבן נישט געזען, און כ'האב געקוקט אויף דעם מענטש, כ'האב מתבונן געווען ווער, וואס, ווען. ניין, גארנישט. בקיצור, וויאזוי הייסט ער? האט ער זיך נאכגעפרעגט. ער הייסט הערשל טראג געזונט. אנדערע האבן אים גערופן הערשל ציג טראג, הערשל ציג טראג געזונט, קיין חילוק. קיצור, ער פלעגט יעדן ענטפערן מיט ליבשאפט, געזונט זאלט איר זיין. קיצור, ס'איז געווען איינער א למד ו' צדיק רב חזקאל און רב אפרים, און זיי האב איך געקענט. זיי האבן נישט געוואוסט אז דער איד איז איינער פון אונזערע חברים פון די למד ו' צדיקים נסתרים. קיצור, האבן זיי זיך פארציילט אז בערך. צען יאר וואס ער איז שוין אן אלמן, ער האט צוויי זין וואס זיי זיצן און זיי לערנען אין ישיבות אין די שטאט, און זיי האלטן זיך אויס ביי די קרובים פון די מאמען פון די שטאט, ער טראגט דעם גאנצן לאסט פון פרנסה, אבער אלעס וואס ער פארדינט געט ער אוועק פאר די פיר ציגן, ווייל די ציגן מוזן דאך לעבן, און ער אליינס האט אויך זייער ליב געהאט מילך פון ציגן, און דעם האט מען אים גערופן הערשל דער מילכיגער, און די לצים האבן גערופן הערשל ציג, ער האט גאר א ציג. שוין. און ער האט געוואוינט אין איינע פון די צובראכענע געגנטן פון די שטאט. טא, זאגט דער בעל שם הקדוש, איך בין אסאך מאל נאכגעגאנגען דעם רב הערשל ציג, ווייל איך האב געזען ס'גייט פון זיין קאפ א א גרויסע ליכטיגקייט ביז אין הימל, אבער איך האב גארנישט געקענט זען, גארנישט געזען ביי אים, גארנישט. מתפלל געווען צום אייבערשטן, איך האב געבעטן רחמי שמים אז איך זאל קענען דערגיין וואס איז מיט דעם מענטש. שמים זאל מען ארויסזאגן וואסערע א זכות דער מענטש איז זוכה צו האבן אזא מין ליכטיגקייט ביז צום הימל. קיצור, זיינע חברים די ל"ו צדיקים, זיי האבן אויך געכאפט התפעלות פון דעם גרויסן אור וואס ס'גייט ארויף פון זיין קאפ ביז צום הימל, גאנץ כעין קרני ההוד של משה רבינו. דעמאלטס האב איך זייער שטארק מתפלל געווען צום אייבערשטן און כ'האב געהאט גרויס צער, און די תפילות האבן עושה פירות געווען. ווייל איך האב געזען אז אין דעם ענין האט מיך דער אייבערשטער געוואלט ענטפערן, האב איך געווארט ביז נאך שבת, איך האב געפאסט דריי טעג און דריי נעכט רצוף, פון די סעודת מלוה מלכה, דריטן טאג נאך תפילת מנחה, דריי טעג און דריי נעכט רצוף פון די סעודת מלוה מלכה, און דריי טעג נאך תפילת המנחה, ווען איך בין ארויסגעגאנגען פון בית מדרש, איז געווען דארטן. אונזער אכסניא, ווייל אונז זענען איינגעשטאנען אין בראד, האב איך פונקט געטראפן דעם ר' הערשל, האב איך אים געזאגט איך וויל אייך פרעגן עפעס, מיין הארץ איז זייער שוואך, איך פיל מיך זייער שוואך, איך וואלט זייער שטארק געוואלט איר זאלט מיך געבן צו טרינקען אביסל מילך. זאגט ער איך האב נישט קיין מילך, איך האב נאר ציג מילך, אויב איר האט ליב ציג מילך געב איך אייך זייער גערן, און דער בעל שם טוב האט אים געזאגט איך וועל דיר געבן, איך וועל דיר באצאלן, אבער זאגט ער קיין געלט נעם איך נישט פאר דעם, פארוואס, ווייל איך בין דאך א איד, איך בין דאך מחיוב צו געבן פאר אן אנדער איד אויכעט. ממילא קיין געלט נעם איך נישט. האט ער געזאגט אקעי, זענען זיי געגאנגען אינאיינעם צו זיין הויז, געגאנגען א שעה און אביסל מער, זענען אנגעקומען א קליין געסעלע, עס איז געווען פיל מיט רעפש וטיט, פיל מיט מאראסט, געווען דארטן הייזער אן א דעכער און אן א פענסטערס, אזוי די אלטע חורבות פון אמאל. דארטן איז געווען די הויז פון דעם ר' הערשל ציג. ווען מ'האבן מיר געעפנט די טיר, זענען געקומען אלע ציגן צו אים, און זיך געשטעלט לעבן אים, און אים געלעקט די הענט, ווייל זיי האבן אים ליב געהאט, און זיי האבן זיך אויך גענומען טאנצן, זיי האבן געמאכט א ריקוד, ר' הערשל האט גענומען א כלי, און ער האט געמעלקט די ציגן, און ער האט געגעבן פאר מיר, און כ'האב געטרינקען, נאכדעם האב איך געדאוונט מעריב, און איך בין געבליבן אין זיין דירה ביז אינדערפרי, די גאנצע צייט וואס איך בין געווען ביי ר' הערשל, האב איך געפילט עפעס אזא. אזא גוטסקייט. און דער ר' הערשל האט מיר פארציילט אז ס'איז שוין צען יאר וואס ער איז געווארן אן אלמן פון זיין ווייב די צדקנית וואס זי האט עוסק געווען א גאנץ לעבן אין ביקור חולים פאר ארעמע לייט און פאר יולדות וואס זענען ארעם און אין די טעג ווען ער איז געווען אן אבל איז זיין ווייב אים געקומען אין חלום און זי האט אים געזאגט וואסערא שכר מ'געט דא אין הימל פאר די מצוה פון ביקור חולים און פאר זיך אפגעבן מיט יולדות די ארעמע אז ס'איז ממש נישט צום גלייבן. מען האט אסאך מאל געהערט פון די מגידים און די מוכיחים אז נאכן טויט קומט מען אויף יענע וועלט, די ערשטע זאך גייט מען דורך א דין ומשפט, דאס איז חיבוט הקבר און א מלאך דומה פרעגט וויאזוי דו הייסט, און טאמער מען געדענקט נישט שלאגט מען, און נאכדעם קומען מלאכי חבלה, מען פירט די מענטש צום בית המשפט, דאס אין קבר, דאס איז נאך פארן בית המשפט, און נאכדעם ווארפט מען אריין די נשמה אין כף הקלע און פון דארטן טראגט מען אים אין גיהנום און דאס קען געדויערן יארן אז מען קריכט ארויס פון כף הקלע. דערציילט זי אבער אז ווען זי איז נפטר געווארן האט זי געטראגן אין בית החיים און מען האט זי באגראבן, די קינדער האבן געזאגט קדיש און די וואס זענען דא געשטאנען האבן געענטפערט אמן, די מלאכים האבן מיט געענטפערט אמן יהא שמיה רבא. און ווען מען האט זי צוגעדעקט מיט די ערד איז געקומען איינער און געפרעגט וויאזוי הייסטו האט זי געזאגט איך הייס רחל לאה, מען האט זי געטראגן גראד צום בית המשפט. און זי האָט געזען דאָרטן שטײען הונדערטער און הונדערטער אַנשים, וטף, ילדים וילדות, און זי האָט זײ אַלע דערקענט, װײַל זײ זײַנען דאָך געװען די חולים, װאָס זי האָט נעבעך געגאַנגען טאָן פֿאַר זײ מצװת. משך זיבן און צװאַנציק יאָר האָט זי געטאָן דאָס, און זי האָט זײ אַלע דערקענט, און זי האָט עס נאָך געטאָן, װען זי איז געװען אַ מײדל בײַ איר טאַטן אין שטוב. קיצור. און מ'האָט זי געפֿירט אין גן-עדן. זי דערצײלט, אַז אין הימל װעט מען זײער ליב האָבן, װאָס זי האָט געטאָן צדקה מיט. מענטשן, אידן, און יולדות און אזוי ווייטער, האט זי געזאגט אזוי, מיין מאן הערשל פון די ציגן, דו ביסט אן עם הארץ, דו האסט קיינמאל נישט געלערנט, ביסט נישט זוכה געווען צו לערנען, אבער אזוי ווי דו טוסט ווייטער די צדקה מיט מענטשן און מיט אידישע קינדער, וויל איך דיר זאגן, עוסק זיין אין רפואת חולים מיט יולדות, און זאלסט משתדל זיין אויף אפילו א מענטש וואס דו קענסט אים נישט זאלסטו טון אלעס. אזוי דערציילט דער איד פארן בעל שם טוב, דעמאלטס בין איך געגאנגען כ'האב געקויפט די ציגן, און איך לעב פון די ציגן, און איך געב אלע מילך וואס איך דארף נישט געב איך פאר חולים און פאר יולדות זאל זיי היילן. דער אייבערשטער גיבט אריין א ברכה אין. דעם מילך און מען ווערט געהיילט דערפון, און איך פאר מיר לעב איך זייער בדוחק, אלעס גייט אויף צו געבן פאר די ציגן, די ציגן זאלן קענען געבן מילך. זאגט ער אזוי דערציילט דער איד פארן בעל שם טוב, נאכט פריער איז געקומען מיין פרוי אין חלום, זי האט געזאגט אז טאמער כ'וועל טרעפן מארגן איינעם נאך מנחה און ער וועט בעטן אז ער וויל עפעס צו טרינקען צו וואס, זאלסטו אים ארייננעמען גראד אין שטוב, זאלסט אים געבן צו טרינקען גוטע מילך און זאלסט אים דערציילן דעם גאנצן סוד. ווייל דורך דעם מענטש קענסטו געהאלפן ווערן. דורך א חודש צייט, בעל שם האט זיך אלץ אומגעקוקט וואס דארטן טוט זיך, ער זעט ער ארבעט געהעריג און ער געבט די פאר צדקה די אלע זאכן. בקיצור, אויפן הוראות פון הצדיק נסתר ר' אפרים הערש דער מנהל פון אונזער חברה, וואס ער האט געמאכט א שאלות א תשובות מן השמים, האט מען אריינגענומען ר' הערשל ציג אין אונזער רשימה פון די חברה. אויך האט ער אריינגענומען איינעם ר' בנימין ביינוש א סטאלער אין בראד, און מ'געקומען פון הימל די צדיקים און זיי האבן מיט אים געלערנט דעם גאנצן תנך, דריי יאר האט גענומען ער זאל לערנען די משנה גמרא, זיין מח האט זיך געעפנט אזוי ווי כפתחו של אולם, און ער איז געווארן א גדול בתורה, ער האלט זיך אויף דא אין די שטאט, שוין דא פינף יאר וואס ער איז דא, און ער וואקסט אין קדושה און אין חסידות. שפעטער האט מען אים מודיע געווען פון הימל אז ער זאל איבערלאזן בראד, ער זאל זיך באזעצן אין אנאפאלע, און זיינע תפילות און זיינע סגולות האבן געהיילט הונדערט און הונדערט הונדערטער און טויזנטער מענטשן משך פון דרייסיג יאר. נפטר געווארן אין אסטראפאליע. דעמאלטס טאג ווען ער איז נפטר געווארן, ערש אלול תקכ א, איז געווען אין אסטראפאליע א גרויסע רעגן, און די די וואס האבן באגלייט קען צופיל ווייטער גיין, און ס'האט זיך אויפגעטוישט ער זיין בעט מיט יענעמס בעט, קיצור און מ'האט אים געלייגט אויף א פלאץ און אים יעצט געווען דער איד וואס ער איז דעמאלטס געשטארבן ער געהייסן ר' נפתלי זאב וואס ער איז געווען א למדן און אן עושר און האט זיך משתתף געווען מיט אלע צדקות ווי מ'האט געדארפט געבן מיט א ברייט הארץ, אזוי ווי דער איד איז דורך געגאנגען איז סאמהאו איז געווען אז נישט וויסענדיג ס'איז געווען א רעגן האט מען אויף געטוישט און איינער פון די קברנים האבן געזאגט א קדיש נאך דעם נפטר ווייל זיי האבן דאך נישט געוויסט אז ס'א ל"ו צדיק קיצור אונז אלע די צדיקים הנסתרים זיי האבן געזעהן וואס טוט זיך אין הימל און זיי האבן געזעהן אלעס וואס ס'גייט פאר. און דער מענטש וואס האט אזויפיל יארן געגעבן צו עסן און געגעבן זיינע סגולות, סוף איז געווען אז מען האט מודיע געווען אז זיי זאלן קוקן, אזוי ווי איך האב געזאגט אז מען לייגט א מענטש אין קבר דארף מען באקוקן פונקטליך ווער דאס איז ווייל ס'איז דא מיסטעיקס, א מורא'דיגע מעשה צו דעם וואס איך האב געזאגט די גאנצע צייט, קיצור מען האט באקוקט און מען האט אלעס אויסגעסטרעיטענט ווער ס'דארף ליגן דא און ווער ס'דארף ליגן דארטן און אזוי ווייטער. יעצט איז געקומען א קיטרוג אין הימל ס'האט געזאגט אז אזוי ווי דער עולם האט זיך מיט אזא צדיק יסוד עולם נישט אפגעגעבן זאל חלילה די שטאט אומקומען, יעדער האט פראבירט מתפלל זיין אלעס ביז ס'איז געקומען זיין פרוי, זי פלעגט אלס געבן אויכעט פאר די קראנקע, און זיין פרוי האט געטענה'ט אז. זי איז געווען די רחל לאה בת שרגא דבשה. זי האט געטענה'ט אז מען קען דאס נישט טון, ווייל טאמער טוסטו אזא זאך איז טוסטו א מורא'דיגן חורבן, ווייל מען האט נישט געוואוסט ער געוען באהאלטן גייסטו באשטראפן די שטאט, אזוי ווי זי האט דאס געזאגט האט מען געזאגט יא די שטאט גייט ארויס זכאי, זיי האבן טאקע נישט געדארפט וויסן, שוין מען האט מבטל געווען די גזירה. דאס איז צו ווייזן אלע זאכן וואס מען טוט. אלעס זייער זייער הויעך און הייליג און חשוב ס'איז געווען די גרויסע מגייפות איז געשטארבן אסאך טאטעס און מאמעס זיי קענען נישט מגדל זיין די קינדער איז וועגן דעם וויל איך ענק זאגן רבותי די עלטערן מאנען עס פון ענק ס'איז א מצות עשה פון כיבוד אב ואם עטס ראטעוועטס זיי פון גרויסע דינים און פון גרויסע חיבוט הקבר און פון יסורים פון גיהנם יעדער זאל עס נעמען זייער זייער ערנסט כאטשיג דו ביסט נאך א קליין קינד, ס'איז דא קינדערלעך פאר די בר מצוה, איך וויל ענק זאגן קינדערלעך, יו דאונט נאו וואס פאר א געוואלטיגן תיקון דו טוסט פאר דיינע עלטערן. יעצט איך וויל ענק פארציילן נאך א מעשה, ס'איז געווען אין די צייטן. פון דעם רבי'ן ר' יוסף יצחק, ס'ווערט געברענגט אין ספר המאמרים דף שי"ט, אז ס'איז געווען דעמאלטס. מען פלעגט נעמען קינדערלעך, מען פלעגט זיי אוועקכאפן פון די מאמע'ס שויס, און מען האט זיי אוועקגעטראגן זייער ווייט, און מען האט געוואלט זאלן פארגעסן אז זענען אידן, דעמאלטס געהייסן די קאנטאניסטן. און ס'איז מורא'דיג געווען וואס האט זיך אפגעטון, געווען אסאך אלמנות, געווען אסאך יתומים, איז דער צמח צדק האט אנגעהויבן אז מען זאל יעדער זאל נעמען א קינד פון די קהילה, און אים אויפציען און לערנען מיט אים תורה, און אזוי ווייטער, פלעגט שיקן גרויס געלט מען זאל צוריקקויפן די קינדער, און מען האט זיי פארקויפט. געהאט, און זיי האבן געהאט א נאמען אפילו, זיי האבן געהייסן ער איז פון די גרופע פון חברה תחיית המתים, ווייל ער איז צוריק געקומען, קיצור, און אזוי איז געווען אז די קינדערלעך האבן נישט געהאט ווער ס'זאל זיי אויפציען, האט די רבי געזאגט יעדער זאל נעמען א קינד, זאל אים לערנען תורה, זאל אים אריינלייגען אין א מקום תורה, ער זאל באצאלן, און ער זאל אים געבן כשר צו עסן, און דורך דעם וועט נתקדש ווערן שם שמים, און אזוי פלעגט די רבי די צמח צדק ארומשיקן מ'זאל טרייען צוריק צו ברענגען די קינדער. יעצט איז געווען שמחת תורה האט דער צמח צדק זיך אויף געשטעלט און ער האט געזאגט דער פסוק גדול כים שברך די גמרא זאגט אונז מסכת סנהדרין דף ל ג כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא כל המאבד נפש אחת מישראל כאילו מאבד עולם מלא היינט ווי ס'איז דא צען טויזענט אידן וואס מ'האט זיך צוגעגנבעט און זיי ווייסן פון גארנישט און ווער ווייסט וויפיל נאך וועלן פארפאלן גיין, און ס'איז נישט קיין חילוק צווישן מענער און פרויען אז דעם פרוי האט נישט קיין מאן און זי האט נישט ווער ס'זאל איר לערנען גייט זי דאך אויכעט פארפאלן, איז דא איין עצה אז מען דארף זיך אן קדיש איינקויפן און דאס דארף זיין דער יסוד אויף רעדן אויף צו רעדן ביי יענעם דארף אים זאגן. נעם אויך צו איין קדיש האט פון אונז אפגעריסן מיליאנען אידן, ברענגט אריין א קינד אין א מקום תורה און ירא שמים און א חינוך הכשר, דאס וועט זיין א תועלת, דערמיט וועט מען מקדש זיין דעם הייליגן באשעפער'ס נאמען, ווייל אז מ'וועט זאגן א קדיש זאגט דער אייבערשטער, ווער האט דען נאך אזא גוט פאלק אזוי ווי מיין אידיש פאלק? יעצט ווערט דא געברענגט נאך א מעשה פון איינעם ר' שמואל יעקב רובינשטיין, ער פלעגט יעדן טאג קומען דאווענען אין שול מיט אלעם, איינמאל איז ער א וואך צייט נישט געקומען, דעמאלטס האט מען געהאלטן מען האט געלערנט אין בית מדרש מגילת רות, און פלוצלינג יענער קומט נישט. אנגעהויבן צו פרעגן ווי איז יענער, וואס איז געשעהן מיט יענעם, האבן זיי פארציילט א מעשה אז יענער האט זיך ליידער פארליבט אין א גוי'טע, אין א גוי'טע, ער האט געוואלט חתונה האבן מיט א גוי'טע, אבער וויבאלד ער פלעגט קומען אין בית מדרש יעדעס מאל און זאגן קדיש נאך זיין טאטן, איז זיין טאטע אים געשטאנען אין וועג און ער האט עס נישט צוגעלאזט. זאג תפילות איז דא איין דעה אז אבות תקנום די טאטעס, קינדער קומען צו זאגן קדיש נאך די טאטעס, די טאטע האט עס נישט צוגעלאזט, פון הימל ער האט אים נישט געלאזט, ער האט אים געמאכט א צומישעכטס אין קאפ, ער האט אנגעהויבן צו טראכטן איך קען דאס נישט טון פאר מיין טאטן, איך וועל חתונה האבן מיט א גוי'טע, די קינדער וועלן בלייבן גוים, ס'וועט נישט זיין גוט, נאך צוויי טאג האט ער זיך מיישב געווען ער האט געשוואוירן צו זיין טאטן, טאטע איך האב דיך ליב, איך שווער דיר איך גיי. לאָזן די גויטע. און ער האָט זי אָפּגעלאָזט. שפּעטער איז ער געקומען ווייטער דאָרטן אין שול. האָט ער געזאָגט פאַרן רב, דאָס וואָס דו האָסט געלערנט פון רות, אַז זיי האָבן חתונה געהאַט מיט גויטעס, דאָס האָט מיך אַרויסגענומען אינגאַנצן פון די כלים. דער אייבערשטער האָט זיי געטייטעט, ער האָט זיי געהרגעט, זענען ביידע געשטאָרבן. איך האָב געזאָגט, ניין, ניין, ניין, איך זוך מיר נישט אַזעלכע גליקן, איך לאָז איבער די גויטע. חתונה געהאַט, אַזוי ווי אַן ערלעכער מענטש. ער איז ווייטער געקומען אין שול און ער האָט עס פאַרציילט פאַרן רב, און ער האָט חתונה געהאַט. אזוי ווי אן ערליכער מענטש. די אלע זאכן זענען זייער גרויסע זאכן, די קאנעקשאנס צווישן יענע וועלט און די וועלט מיט טאטעס און קינדער. ס'דא יעצט אסאך יתומים, ס'דא אסאך אסאך וועם צו אדאפטן, ווי אריינצולייגן דאס געלט אויפצוארבעטן די קינדערלעך מיט תורה מיט יראת שמים, און יעדער זאל האבן שכל, ווייל נישט יעדער לעבט אין אזא זכות און אזא יאר אז מ'קען האבן אזאלעכע זכותים. מורא'דיגע זאך צו זאגן קדיש העלפט דער וואס עס זאגט קדיש. גלייבט דערין, אבער טאמער נישט, טאמער ער איז בועט אינעם זאגן קדיש, דעמאלטס העלפט עס נישט. אזוי שטייט אין שאלות ותשובות אבן השוהם, סימן עיין ב', און נאך אין שאלות ותשובות כתב סופר יורה דעה חלק ב', סימן קוף עיין א'. יעצט, ס'איז דא וואס זיי זאגן אז דאס וואס ס'העלפט נישט איז נאר טאמער דער טאטע למשל איז געווען א רשע און א פרעמדער מענטש זאגט פאר אים קדיש, אבער ביי א זון העלפט עס אייביג, אנקאנדישאנעל, רבותי אנקאנדישאנעל, אזוי שטייט אין הגהות פון ספר יש נוחלין פון של"ה הקדוש, און דער זון פון של"ה הקדוש משמרת שלום אויף מימר, שטייט קלאר ארויס אז א זון א טאטן קען אים אייביג ארויסשלעפן אפילו ווען דער טאטע האט נישט געגלייבט אינעם קדיש, און אפילו אויף א צדיק און א קדוש דארף מען אויכעט זאגן קדיש, פארוואס? ווייל דאס איז. די מצוה פון כיבוד אב ואם, מכבדו בחייו, מכבדו לאחר מותו. יעצט כ'האב געזען מ'ברענגט צו פונעם טאהשער רעבן פון פריערדיגן רבי משולם פייש ברענגט ער צו אז ווען דער טאטע פון הייליגן דברי חיים פריער האט ער געזאגט קדיש אמאל האט ער געהאט אן עליית נשמה דער הייליגער דברי חיים זיין טאטע אין די הויכע הימלען און ער האט אים געערט זייער הויעך. נאכדעם ווען מען האט מיך באגראבן און דו האסט געזאגט דעם ערשטן קדיש האט מען מיך גראד אריינגעברענגט ביז דעם פלאץ. דער ספר אור עולם ברענגט ער דארטן אז מען האט צוגעשטעלט די סתימת הגולל פון רבי אורי סטרעליסקער האט דער זון רבי שלמה אנגעהויבן צו זאגן קדיש ער האט געזאגט יתגדל ויתקדש שמיה רבא מער האט ער נישט געזאגט מען האט געפרעגט וואס האסטו אויפגעהערט צו זאגן? טאטע איז געווען א שרף און ער איז געווען אויפן העכסטן פלאץ אונטערן כסא הכבוד מען ברויך נישט מער אז מען זאל עס זאגן. ציילט פאר רבי הערשעלע פון זידיטשויב, האט ער געזאגט ווי נעמט מען אזאלעכע קינדער זאלן וויסן ווי זייער טאטע איז, למעשה אבער איז אזוי, ס'ווערט געברענגט אין מסעות ירושלים און אין אנדערע פלעצער אז מען דארף זאגן אלע קדשים ווייל היינט אין דעם דור ווייסט דאך קיינער נישט ווי וואס ווער און ווען, און מען דארף עס זאגן, אזוי שטייט אין שאלות ותשובות שבות יעקב. אז דאס איז א חלק פון כיבוד אב, און אין מנחת יעקב סימן פ ג, און שבות יעקב איז אין סימן קוף ג, און חלק ב' סימן קוף י ד. דא אזויפיל אבלים נעבעך מען דארף זעהן אז יעדער זאל זאגן קדיש נאך די עלטערן ווייל היינט איז דאך נישט קיין פראבלעם ווייל יעדער שרייט דאך אריין אין קדיש מיט אנדערע ווערטער עס איז נישט דא נאר איינער זאגט און מען ווארפט גורלות איז ממילא זאל מען זעהן אז די קינדערלעך זאלן זיין סעיף אין שול מען זאל זיי ברענגען פונדערהיים און צוריק טראגן נאכדעם און זאלן זאגן פאר די עלטערן קדיש.